איינע פון די גרעסטע לשון הרע'ס וואס מ'האט אמאל פארציילט אויף די תורה איז אז די לעצטע פרקים פרשת ויקהל, די רוב לעצטע פרקים פון ספר שמות זענען בארינג, זיי חזר'ן לכאורה איבער וואס אונז האבן שוין געלערנט אין די מצוה פון מאכן די משכן. דאס איז אבער אלץ אמת אויב מ'פארשטייט דאס אלץ אלס א מצוה, איך האב מער נישט קיין מצוה, איך חשב אלע קיין מצוה לדורות, ס'דא פרטים אפשר וואס מ'לערנט פון די משכן וואס מ'דארף מאכן ביי די בית המקדש אויכעט וכן תעשו לדורות, אבער די עיקר ענין פון די מעשה המשכן דא איז נישט צו זאגן הלכות, די עיקר איז זיך פארציילן א מעשה, אזוי ווי קיינער טראכט נישט אז ווען ס'שטייט פאר משה האט געזאגט פאר פרעה, די אייבערשטער גייט ברענגען מכת בכורות, ער גייט ברענגען צען מכות, און די אייבערשטער זאגט עס מיט פרט קלאר וואס ס'גייט זיין, שפעטער שטייט די אייבערשטער קומט טאקע אין מצרים און ער געבט מכות. פרעגט קיינער נישט וואס איז געשעהן דא ניי, ס'נישט קיין חידוש, מ'ווייסט שוין, מ'קען נישט שרייבן וכן היה, ס'איז די חלק פון די גאנצע מעשה די וכן היה, וכן היה קען מען טאקע זאגן בקיצור גדול אין איין ווארט, מ'קען עס אויכעט זאגן אז מ'זאל מרשים זיין את הלב, אז ס'זאל אימפרעסן א מענטש, זאל דערהערן, אז ס'זאל האבן די גאנצע דזשוסינעס פון די מעשה, אז ס'איז געשעהן דאס, און ס'איז געשעהן דאס, און ס'איז געשעהן דאס, און ס'איז געשעהן דאס. און אוודאי אז מען לערנט ספר שמות, די צווייטע חלק פון ספר שמות, די משכן איז א גרויסע מעשה, ס'איז א ריזיגע זאך, ס'איז די גרעסטע זאך, ס'איז אפשר די מטרה פון די גאנצע זאך, אבער ס'איז זיכער א ריזיגע זאך אז ס'איז געווען א משכן, ממילא דאס האבן מיר פארציילט יעדע פרט אז ס'איז געווען, און מ'האט גערופן בצלאל און מ'האט טאקע געמאכט און מ'האט טאקע געמאכט און מ'האט טאקע געמאכט, און מ'דארף מען דארף עס ענדזשויען, ס'איז געוואלדיג, מ'דארף אריינלייגן קאפ, און רעדן באריכות וועגן דעם און זיין מורא'דיג מקצר דא. על כל פנים, אונז האמיר געהאלטן דא. אז ס'איז געווען חוץ פון די עניני משכן האבן געווען קודם כל האלטן אונז די איין נקודה ס'איז געווען די קריאה בשם בצלאל די אייבערשטער האט געזאגט בצלאל און אהליאב זיי זאלן זיין די חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה וואס איז א לעוועל פון נבואה משה איז געווען די נביא ער האט געזאגט וואס מען זאל טון און בצלאל האט געהאט עפעס א חכמה וואס איז אויך חכמת אלהים ס'איז חכמה וואס קומט פון גאט נישט סתם א חכמה דאס צו מאכן.

די אייבערשטער האט געהייסן דאס און האט זיי גערופן און זיי האבן טאקע געטון, יעצט האבן די עולם געברענגט האט געברענגט תרומה די אלע ליסט פון זאכן וואס מען האט געזאגט אז מען דארף ברענגען מען האט נישט געזאגט קיין שיעור מען האט געזאגט כל חכם יעדער איינער זאל ברענגען אשר ידבנו לבו, איז געקומען א גאנצע יעדער איינער האט געברענגט עד כדי כך אזוי ווי מען זעט וויבאלד עס איז נישט געשטאנען קיין שיעור איז געקומען צופיל, וואס הייסט צופיל ווי אזוי האט מען געוואוסט אז עס איז צופיל עס איז נישט געשטאנען קיין שיעור, שטייט נישט אין די תורה א שיעור, אבער די חכמי לב, דאס הייסט די בצלאל און אהליאב די חכמים וואס זיי האבן געמאכט עפעס א חשבון, זיי האבן זיך געזעצט מיט א בלופרינט פון וויפיל גאלד דארף מען, וויפיל זילבער, וויפיל תכלת, און זאגט אקעי אונז האבן שוין גענוג, און טאקע האט מען געזאגט אז מ'מאכט א קול אז מ'זאל נישט ברענגען מער, ויכלא העם מהביא אסאך חסידישע ספרים רעדן אפשר וועגן דעם וואס מ'קען לערנען פון דעם, אבער ס'איז אזא זייער א שיינע זאך, מ'האט געזאגט און ס'איז געווען א חשבון וויפיל מ'דארף, מ'האט נישט גענומען מער, איי היינט אז מ'גייט אין א באוניס גאול פון די קאמפיין, קיינער האט נישט קיין טענות אז מ'ברענגט צופיל, ניין, מ'האט זיך געהאט גענוג, און ס'איז געווען גענוג, דאס איז אויך איינע פון די נקודות פארוואס עס שטייט. און דא הייבט מען אן, מ'האט געמאכט, מען הייבט אן א סדר, נישט די זעלבע סדר, ידוע אז חז"ל האבן שוין מעורר געווען אויף דעם, נישט די זעלבע סדר האט מען עס געמאכט ווי ס'איז געווען מיט ציווי, ס'איז אויך א חלק פון די גאנצע דראמא דא, אבער אונז הייבן אן, מ'האט געמאכט די משכן, וואס מיינט די משכן? די יריעות המשכן, די צען יריעות וואס רופט מען יריעות המשכן, וואס זיי זענען געמאכט פון די פיר אנדערע מינים, שש, תכלת, ארגמן, תולעת שני, און ס'איז געווען געמאכט אין א סטייל וואס הייסט כרובים, און אויף א אופן וואס הייסט מעשה חושב, און עס איז געווען אַכט און צוואַנציק אמה, ביי פיר אמה, יעדע איינע פון די יריעות מאל צען, קומט אויף פינף און פינף, און די ביידע פינף האט מען קאנעקטעד מיט פופציג גאלדענע קרסי זהב, און דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס מען האט געמאכט. צווייטע זאך האט מען געמאכט אויף דעם, יריעות עיזים לאהל על המשכן, אויף דעם משכן, וואס הייסט די ערשטע יריעות איז געווען נאך יריעות עיזים איז געווען עלף פון זיי, און אביסל גרעסער, דרייסיג ביי פיר, דאס איז צוויי אמות גרעסער און איין גאנצע איבעריגע, דאס איז געווען אויכעט קאנעקטעד פינף מיט זעקס מיט גאלדענע קרסים, גאלדענע הוקס. נאך האט מען געמאכט אויף דעם נאך א דריטע לעוועל מכסה לאהל און נאך א פערדע וואס נישט קלאר ווי אזוי פונקטליך עס גייט מיט די דריטע וואס הייסט עורות תחשים שוין דאס איז אלס צוגעדעקן די אהל און די מכסה לאהל יעצט האט ער געמאכט די קרשים אזוי ווי מ'האט געלערנט קרשים עצי שטים יעדע איינס איז אכט צען אמות הויך אמה און א האלב ברייט ס'שטייט נישט ברייט מיינט צו זאגן לאנג, שטייט נישט דא רוחב, שטייט נישט דא ווי דיק ס'איז געווען די אנדערע וועג, דארף מען טראכטן, ס'האט געהאט צוויי ידות, וואס גייען אריין אין די אדנים ווי זיי גייען זעהן, און ס'שטייט וויפיל מ'האט געמאכט, יא צוואנציג אויף די רעכטע זייט מיט פערציג אדנים, זעלבע זאך צוואנציג אויף די לינקע זייט מיט פערציג אדנים, יעדע איינס גייט אריין אין צוויי אדנים, און אין דרום זייט האט מען געמאכט זעקס קרשים, און אין די בעק אין צפון זייט, אין מערב זייט, אין מזרח זייט האט מען געמאכט און סארי כ'רעד אין אין מערב זייט האט מען געמאכט אויך זעקס און נאך צוויי פאר די קארנערס וואס זעט אויס דארף מען אז די קארנערס זאלן זיין צוגעדעקט און מ'האט געמאכט בריחים דריי סארט בריחים פינף פינף בריחים און מ'האט געמאכט די פרוכת און א מסך פאר די פתח דאס איז די